מסכת שבת דף קי"ב עמוד ב', אנהייב עמוד. די גמרא ומי אמר רבי יוחנן הכי קען דען זיין אז רבי יוחנן האט אזוי געזאגט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה? והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן זאגט דאך אז איבעראל ווי עס איז דא א משנה וואס איז נישט דערמאנט דארטן קיין נאמען און רבי האט סותם געווען דארטן א דין בלייבט די הלכה אזוי ווי א סתם משנה, ותנן אונז האבן געלערנט אין א סתם משנה אין מסכת כלים סנדל שנפסקה אחת מאזניו, א שיך וואס האט זיך אראפגעריסן איינע פון די צוויי אויערן. אונז האבן שוין פריער מסביר געווען אז די אויער דאס איז אזא מין זאך וואס מען כאפט אן די שיך בשעת ווען מען טוט עס אן, ס'איז דא אויף ביידע זייטן פון די שיך איינס אויף די רעכטע זייט און איינס אויף די לינקע זייט, און ס'האט זיך יעצט אראפגעריסן איינס, ותיקנה און ער האט איר פארראכטן, טמא מדרס איז עס נאך אלץ טמא מדרס דאס מיינט אז אויב דער. וואס האט עס אנגעטון איז געווען א זב, וואס די הלכה איז דאך אז ווען א זב טרעט אויף א זאך און לייגט ארויף זיין וואג, ווערט יענע זאך א אב הטומאה, און ער קען אפילו מטמא זיין אדם וכלים. אפילו יעצט האט זיך אראפגעבראכן די רינגעלע, די אויערל, פון דעסטוועגן דאך איז עס נאך אלץ טמא מדרס, ווייל ס'הייסט נאך אלץ א כלי. מען דארף דא באמערקן אז די וואס ס'שטייט דא ותיקנה אז ער האט איר פארראכטן, דער אמת איז די הלכה אז טמא מדרס איז איז נישט נאר ווען ער האט איר פארראכטן, נאר אפילו ווען בשעת ווען זי איז געווען צובראכן, וויבאלד ווען נאר איינס רייסט זיך אראפ שטייט עס אויף צו פאררעכטן, עס איז ראוי צו פאררעכטן, האט עס נאכנישט פארלוירן דעם שם כלי, די וואס ער כאפט אן ותיקנה, דאס פעלט זיך אויס פאר דעם המשך המשנה. דער אמת איז אז איינמאל א כלי פארלירט שוין א טומאה איז אפילו ווען מען פאררעכט עס צוריק, נאר בשעת ווען ס'איז געווען צובראכן איז די טומאה אוועקגעגאנגען, איז אפילו ווען מ'האט עס פארראכטן איז עס א פנים חדשות, עס איז א נייע כלי און ס'קומט נישט צוריק די אלטע טומאה, און דאס וואס עס שטייט דא אז ס'איז טמא מדרס, מיינט אז די אלטע טומאה וואס א זב האט עס פריער געטרעטן דערויף איז נאך אלץ געבליבן דערויף, און ותיקנה, שוין זען פארוואס מ'דארף דא רעדן אז ער האט איר פארראכטן, יעצט פארציילט די משנה ווייטער, נפסקה שניה. נאכדעם וואס ער האט פארראכטן די ערשטע, האט זיך יעצט אראפגעריסן די אנדערע אויער פון דעם סנדל, ותיקנה, און ער האט איר אויכעט פארראכטן. טהור מלטמא מדרס, זאג איך אז די טומאת מדרס וואס איז פריער געווען, איז יעצט אוועקגעפלויגן דערפון. דאס מיינט אז דער שיך איז מער יעצט נישט קיין אב הטומאה, ס'קען נישט מטמא זיין קיין אדם וכלים. און אפילו פריער האבן אונז געזאגט אז ווען איינס האט זיך געהאט צובראכן אליינס איז עס נאכנישט געווארן אויס מדרס און ס'איז נאך געבליבן די אלטע טומאה, אבער יעצט וויבאלד בסך הכל איז שוין פון די שיך געווארן אראפגעבראכן ביידע און אפילו ער האט עס שוין יעצט צוריק פארראכטן זאג איך דאס איז א נייע שיך אבער די אלטע טומאה איז שוין אוועקגעפלויגן. דאס וואס עס שטייט די צווייטע מאל דא שניה ותיקנה איז צו זאגן א חידוש אז אפילו ווען ער האט עס צוריק פארראכטן וואס פון יעצט און ווייטער ווען א זב זאל טרעטן דערויף איז דאך עס א פרישע שיך, און ס'איז ווייטער מטמא טומאת מדרס, און דאך איז עס טהור מלטמא מדרס מיינט אז דער פריעריגער טומאה וואס ס'האט געהאט פליעט אוועק דערפון, ווייל דער שיך איז דאך שוין נישט דער זעלבער ווי פריער, דאס איז דאך שוין ממש אינגאנצן א איבערגעמאכטע שיך. אבל טמא מגע מדרס. כאטשיג אונז האבן דאך יעצט געזאגט טהור מלטמא מדרס, און א מדרס ווייסט מען דאך איז אזוי שטארק אז ס'האט א דין ווי א אב הטומאה אז ס'קען מטמא זיין אדם וכלים, דעם איז ער שוין טהור, דאס מיינט אויב א מענטש אדער א כלי וועט אנרירן דעם שיך וועט עס אים נישט מטמא זיין, אבער דער שיך האט יא א טומאה פון מגע מדרס אזוי ווי איינער וואס האט אנגערירט א מדרס, איינער וואס רירט אן א מדרס ווערט דאך א ראשון לטומאה ווייל די מדרס אליין איז א אב הטומאה. יעצט די משנה אז דער שיך אליין האט א דין אזוי ווי איינער וואס וואלט אנגערירט א מדרס, אין אנדערע ווערטער ער האט א דין ווי א ראשון לטומאה אז ער קען מטמא זיין אוכלין און משקין. טאקע איז ער טמא א ראשון לטומאה ווייל סוף כל סוף האט דאך דער שיך אנגערירט זיך אליין. מיינט אז בשעת ווען דער שיך איז נאך יא געווען א אב הטומאה פאר ס'האט זיך נאך אראפגעריסן די צווייטע אוזן, אמת יעדע שיך וואס איז א אב הטומאה איז אין אמ אין די זעלבע צייט איז ער א ראשון לטומאה אויכעט ווייל אויסער דעם וואס ער אליין איז א מדרס רירט ער זיך אליין אן און ער איז א טמא מגע מדרס און אמת טאקע יעצט ווען די צווייטע אויער איז געווארן אראפגעריסן איז אוועק געפלויגן די טומאת מדרס די חלק פון אב הטומאה אבער די חלק פון מגע מדרס דאס גייט נישט אוועק. למעשה איז דאך דער שיך א גאנצן צייט געבליבן א כלי, ווייל מען רעדט דאך דא אז אפילו ווען עס איז געווען אראפגעריסן איין אויער, בשעת ס'האט זיך אראפגעריסן די צווייטע אויער האט מען דאך שוין פארראכטן די ערשטע, און נאכדעם האט זיך ערשט אראפגעריסן די צווייטע, קומט אויס אז ער איז אינגאנצן צייט אין א מצב וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט אראפגעריסן ביידע אויערן אויפאמאל, און ממילא איז ער א גאנצן צייט געווען א כלי. אמת טאקע אז יעצט נאכדעם וואס די צווייטע אויער האט זיך אראפגעריסן גייט אוועק פון אים די אלטע טומאה פון מדרס דאס איז אלס א אנדערע דין אלס פנים חדשות באו לכאן ווייל למעשה איז יעצט דער שיך שוין יעצט קען מען זאגן ער איז א נייע שיך ער איז אינגאנצן איבערגעמאכט די רעכטע רינגל די רעכטע אויער איז איבערגעמאכט די לינקע אויער איז איבערגעמאכט די אלטע טומאת מדרס טאקע אוועקגעפלויגן אבער דאס איז נאך אלץ אמת אז די מגע מדרס דאס וואס ער האט זיך אליינס פריער אנגערירט פון די פריעריגע מדרס די טומאה נאך אלץ געבליבן די ראשון לטומאה און אויב ער רירט אן יעצט א אוכל קען עס נאך טמא ווערן ווייל א אוכל קען ווערן א שני לטומאה. אמת אויב ער וועט אנרירן יעצט א מענטש אדער א כלי וועט עס נישט טמא ווערן ווייל א אדם וכלים קען נאר טמא ווערן פון א מדרס אליין פון א אב הטומאה אליין אבער א מגע מדרס איז עס נאך אלץ טמא מטמא צו זיין אוכלין און משקין. יעצט פארשטייט מען שוין פארוואס עס שטייט דא אז נאכדעם וואס עס האט זיך אראפגעריסן די ערשטע אויער האט ער עס צוריק פארראכטן. מיט דעם וואס ער האט עס פארראכטן. האט ער געמאכט זיכער אז פאר די צווייטע אויער האט זיך נאך אראפגעריסן איז עס נאך געבליבן א כלי, און ממילא און וויבאלד אין יענע צייט רירט זיך עס אליינס אן, ווערט עס טמא מגע מדרס, ווייל טאמער וואלט זיך אראפגעריסן די ערשטע אויער, און ער וואלט עס נישט פארראכטן, און נאכדעם וואלט זיך נאך אראפגעריסן די צווייטע אויער, וואס דעמאלטס קומט אויס אז די כלי איז געווען דא, דער שיך איז געווען דא א שטיק צייט אן ביידע אויערן אויפאמאל, וואס דעמאלטס איז ער דאך זיכער געווארן אינגאנצן אויס כלי לכל הדעות, ווייל ווען ביידע אויערן פעלן איז דאך אפילו לויט די חכמים פריער האט מען געשמועסט ווערט דאך עס אויס כלי, דעמאלטס וואלט ער פארלוירן נישט נאר דעם טומאת מדרס אליין דעם אב הטומאה נאר דעמאלטס וואלט ער פארלוירן דעם מגע מדרס אויכעט, איינמאל ער ווערט אויס כלי פליט אוועק פון אים די גאנצע טומאה וואס ער האט. לאמיר איבער שמועסן בקיצור וואס דא איז געשטאנען אין די משנה, דא זעט מען קלאר אז ווען איין אויער אליין רייסט זיך אראפ פון א שיך בלייבט עס נאך אלץ א כלי, עס שטייט דאך קלאר אין די רישא סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס. קודם זעט מען שוין אז דאס קומט נישט אויס ווי ר' יהודה, ווייל לויט ר' יהודה די מינוט וואס ס'רייסט זיך אראפ אפילו איין אויער ווערט עס שוין אויס כלי, און אפילו אויב ער פאררעכט עס נאכדעם פליעט אוועק די אלטע טומאת מדרס וואס איז געווען, און אויב איך זאג דא אז די טומאה איז געבליבן זעט מען שוין אז דאס קומט אויס ווי די חכמים. נאכדעם וואס די ערשטע אויער האט זיך אראפגעריסן, טאמער ער וואלט עס נישט פארראכטן גלייך אויפן פלאץ און ס'וואלט זיך אראפגעריסן די צווייטע אויער אויכעט, דעמאלטס זענען דאך דאך שוין די חכמים אויך מודה אז ס'פארלירט אינגאנצן די שם כלי, און דעמאלטס וואלט איך געזאגט אז אפילו ווען ער פאררעכט עס נאכדעם, די אלטע טומאה איז אוועקגעפלויגן, ס'האט נישט קיין שום טומאה, נישט קיין אב הטומאה נישט קיין ראשון לטומאה, ווייל בשעת ער האט, ס'האט אים געפעלט ביידע אויערן איז ער געווען אויס כלי. נאר ווייל די משנה וויל דא זאגן א חידוש אז כאטשיג ס'פליט אוועק די טומאת מדרס דאך בלייבט נאך איבער א טומאת פון מגע מדרס פאר דעם כאפט אן די משנה אז נאכדעם וואס די ערשטע אויער האט זיך אראפגעריסן נאך פאר די צווייטע האט זיך אראפגעריסן האט ער שוין פארראכטן די ערשטע ממילא איז דער שיך א גאנצן צייט געווען ווייטער א שיך ער האט נאך ער האט נאך אנגעהאלטן זיין שם כלי טאקע ביז די צווייטע אויער רייסט זיך נישט אראפ הייסט ער נאך אלץ געהעריג טומאת מדרס פון פריער וואס ער האט נאך אבער יעצט ווען די צווייטע אויער רייסט זיך אראפ אפילו ווען מען פאררעכט עס, למעשה איז עס שוין א פנים חדשה, עס איז טאקע א גאנצן צייט געווען א שיך, אבער יעצט איז ער אינגאנצן א נייע שיך ווייל ער איז שוין א איבערגעמאכטע שיך, ער האט שוין נישט קיין איינע פון די פריעריגע צוויי אויערן, ממילא איז טאקע אוועק, מיטן עצם וואס די צווייטע אויער האט זיך אראפגעריסן איז שוין אוועק די טומאת מדרס אליין, אבער ווייל ער איז געבליבן א כלי, און ער רירט און ער האט זיך אליינס פריער אנגערירט בשעת ער איז נאך געווען א כלי, בלייבט נאך די טומאת מגע מדרס פון א ראשון לטומאה. ביז אהער גייט די משנה מסכת כלים און די גמרא זאגט מאי לאו מיינסטו דען נישט לא שנא פנימית ולא שנא חיצונה, די משנה מאכט דאך דא נישט קיין חילוק וועלעכע אויער ס'איז געווארן אראפגעריסן, נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען די אינעווענדיגסטע צו די אויסענווענדיגסטע. אנדערע ווערטער, די וואס ס'שטייט דא אז ווען ס'האט זיך קודם אראפגעריסן איין אויער איז ער נאך אלץ געבליבן טמא מדרס, רעדט מען אפילו ווען די אויסענווענדיגסטע אויערל האט זיך אראפגעריסן. זיי נאך אלץ טמא מדרס פארוואס טאקע? ס'איז דאך זייער מיאוס אפילו ווען מ'פאררעכט עס, די תירוץ איז ווייל דער משנה האלט ווי די חכמים אז וויבאלד מ'קען עס נאך נוצן און לייגן אויף די לינקע פיס און דארטן וועט עס אויסקומען און ס'וועט ווערן יעצט די אינעווענדיגסטע און דעריבער בלייבט עס נאך א שם כלי. אויב אזוי האמער דאך דא א בפירוש'ע סתם משנה מסכת כלים וואס דא איז געפסקנט אזוי ווי די חכמים און נישט ווי רבי יהודה, און רבי יוחנן זאגט דאך אז די הלכה דארף בלייבן ווי דער סתם משנה, און ווי קען זיין אונז האבן פריער געלערנט אז רבי יוחנן פסקנט אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה? ענטפערט די גמרא לא ניין, כ'וועל טאקע נישט זאגן אז ס'נישט קיין חילוק צו ס'איז פנימית צו חיצונה, ניין, פנימית דווקא, די וואס די משנה האט געזאגט אז ווען ס'האט זיך קודם אראפגעריסן איין אויער איז עס נאך אלץ טמא מדרס, רעדט מען דווקא ווען די אינעווענדיגסטע אויערל האט זיך אראפגעריסן, דעמאלטס קען עס אויסקומען אפילו ווי רבי יהודה אויך, ווייל רבי יהודה איז דאך אויך מודה אז די אינעווענדיגסטע אויער איז נישט אזוי מיאוס ווען מען פאררעכט עס און ממילא בלייבט נאך דערויף א שם כלי. און אויב אזוי קען מען זאגן אז דער משנה מסכת כלים האלט יא ווי רבי יהודה. ס'איז נישט קיין סתירה פון ר' יוחנן אויף ר' יוחנן, ער זאגט טאקע הלכה כסתם משנה, און איך וועל זאגן אז דער סתם משנה האלט ווי רבי יהודה. זאגט די גמרא לויט ווי דו זעצט איין אז מען רעדט דווקא די פנימית, אבל חיצונה מאי, לאמיך דיך פרעגן, וואס וועט טאקע זיין ווען די אויסנווענדיגסטע אויער וועט זיך אראפרייסן? טהור וועט עס גלייך ווערן טהור ס'האט פארלוירן די שם כלי אזוי זאגסטו דאך אז דער משנה האלט ווי רבי יהודה אי הכי אויב אזוי אדתני נפסקה שניה ותקנה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס פארוואס האט די משנה געדארפט זאגן אז נאר נאכדעם אויב ס'האט זיך אראפגעריסן אויך די צווייטע אויער דעמאלטס ווערט עס טמא מן המדרס וואס פון דעם איז משמע אז פארוואס ווערט עס טהור מן המדרס ווייל ס'האט שוין פארלוירן ביידע אויערן. וואס פעלט דיר אויס אנצוכאפן אזא פאל? קענסט דאך אנכאפן אסאך א גרעסערע חידוש, ניפלוג בדידה, מען קען דאך מאכן א חילוק אין איר אליין, ביי איין אויער אליין ווען ס'האט זיך אראפגעריסן איז דאך אויך דא אמאל א וועג וואס אפילו ווען ס'רייסט זיך אראפ איין אויער ווערט עס שוין אויס שיך, מען וואלט געקענט זאגן אזוי, במה דברים אמורים שנפסקה פנימית, ווען איז געזאגט געווארן אז אפילו ווען איין אויער האט זיך אראפגעריסן נאך אלץ בלייבט עס א שיך און ס'פארלירט נישט די כלי, די שם כלי און ס'איז מטמא, דאס איז ווען די אינעווענדיגסטע האט זיך אראפגעריסן ווייל דאס איז נישט אזוי מיעס. אבל חיצונה טהור, אויב ס'האט זיך אבער אראפגעריסן אפילו נאר איין אויער אליין אבער טאמער ס'איז די אויסענווענדיגסטע אויער די ווערט עס שוין טהור לויט רבי יהודה ווייל ס'איז זייער מיאוס אפילו ווען מ'פאררעכט עס. אלא מאי ווייל די משנה זאגט אז נאר ווען ס'האט זיך אראפגעריסן שוין די צווייטע אויער אויך הערשט דעמאלטס ווערט עס טהור מן המדרס איז משמע אז דארט ווען איין אויער אליין האט זיך אראפגעריסן איז עס נאך קיינמאל נישט טהור געווארן ס'נישט קיין חילוק און אפילו ווען די חיצונה האט זיך אראפגעריסן איז עס נאך אויך געבליבן א כלי און אויב אזוי קומט עס נישט אויס ווי רבי יהודה נאר ווי די חכמים. אמר ר' יצחק בן יוסף, תהא משנתינו בסנדל שיש לו ארבע אוזניים וארבע תרסיותים. לאמיר יעצט איינזעצן דעם משנה מסכת כלים פון אזא שיך וואס האט פיר אויערלעך און פיר תרסיותים, דאס מיינט נישט ווי א געווענטליכע שיך וואס האט אויף יעדע זייט איין אויערל אנצוכאפן די שיך און איין טרייסין אריינצולייגן די בענדל, נאר דא רעדט מען אז עס האט אלעס צוויי, עס האט צוויי טרייסים. אויף די רעכטע זייט, און צוויי טרייסים אויף די לינקע זייט, די זעלבע זאך צוויי אויערלעך אויף די רעכטע זייט און צוויי אויף די לינקע זייט. אין אזא פאל וועט רבי יהודה אויך מודה זיין אז ווילאנג ס'ברעכט זיך נישט אראפ ביידע אויערלעך, אפילו די אינדערויסענדיגע, העט עס נאך נישט ווערן אויס שיך, ווייל ווילאנג איינס איז אראפגעריסן און ס'איז נאך דא די אנדערע איז עס נאך אלץ א כלי. אויב אזוי מוז מען שוין נישט מאכן א חילוק אז מ'רעדט דא דווקא פון די פנימית, מ'רעדט טאקע יא פון די חיצונה, און ווען ס'האט זיך אראפגעריסן איין אויערל איז עס אפילו לויט רבי יהודה די משנה וועט האלטן ווי רבי יהודה, אבער אפילו לויט רבי יהודה וועט עס נאך אלץ הייסן א שיך און ס'פארלירט נישט די שם סנדל ווייל ס'איז נאך אלץ סוף כל סוף איז נאך דא די אנדערע אויערל. דעם וואס עס שטייט נאכדעם אז ווען ס'האט זיך אראפגעריסן די צווייטע אויערל איז עס שוין האט עס פארלוירן אינגאנצן די טומאת מדרס, רעדט מען אויף די זעלבע זייט דארט אינדערויסן האט זיך שוין אראפגעריסן די צווייטע אויערל אויכעט, דאס לויט די חכמים וואלט עס נאך אלץ נישט פארלוירן די טומאת מדרס ווייל מ'קען דאך נעמען די שיך און איבערדרייען און נוצן פאר די לינקע שיך וואס דעמאלטס וועט עס אויסקומען ביידע פון אינעווענדיג, אבער לויט רבי יהודה העט עס שוין יעצט ווערן אינגאנצן אויס כלי און פארדעם איז עס מער נישט מטמא טומאת מדרס. און ס'בלייבט די זעלבע פשט ווי מען האט עס אפגעלערנט פריער, נאר אונז לערנען מיר אלעס אפ דא מיט די צוויי אויערלעך, רעדט מען דא די צוויי אויסנווענדיגסטע אויערלעך וואס ביידע זענען פון אינדערויסן, און קודם האט זיך אראפגעריסן איינס, וואס דאס אליינס אפילו לויט רבי יהודה מאכט עס נאכנישט אויס כלי ווייל עס האט נאך א צווייטע, און ווייל ער האט עס פארראכטן נאך פאר עס האט זיך אראפגעריסן די צווייטע אויערל איז עס נאך אלץ געבליבן א שם כלי, עס איז נאך געבליבן א שיך, אבער נאכדעם וואס עס רייסט זיך אראפ די צווייטע אוירל, כאטשיג ער איז נאך יעצט נאך ווייטער א שיך, ווייל סך הכל האט ער דאך יעצט נאך איין אויער, און מיט איין אויער הייסט ער א שיך, אבער עס איז פנים חדשות באו לכאן, ווייל די צוויי אויערן זענען שוין יעצט איבערגעמאכט, ביידע זענען שוין נישט די זעלבע ווי פריער, און ממילא פליעט יעצט אוועק די אלטע טומאת מדרס. על כל פנים, פשט אין די משנה בלייבט די זעלבע זאך ווי ביז יעצט, נאר מען רעדט יעצט דא פון די ביידע אויערלעך זענען אויף איין זייט פון אינדערויסן, און ממילא וועט די משנה קומען אויסקומען אזוי ווי רבי יהודה. אליין. אין הכי נמי לויט די חכמים אפילו ווען ביידע אויערלעך זענען אראפגעריסן פון די רעכטע זייט האט עס נאך אלץ נישט פארלוירן די טומאת מדרס ווייל מען קען דאך עס איבערדרייען און נוצן פאר די לינקע שיך וואס דעמאלטס וועט עס אויסקומען פון אינעווענדיג. און פארוואס האבן מיר אונז איינגעזעצט א פשוטע משנה מסכת כלים אין אזא מין אינטערעסאנטע סנדל וואס האט אלעס דאפלט, כאטשיג דאס איז דאך א דוחק אזוי צו זאגן ווייל א געווענטליכע סנדל האט נישט קיין צוויי אויף יעדע זייט צוויי אויערלעך. זאגט אבער די גמרא דאס אלעס טו איך דא כדי שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן, נישט צו צוברעכן די רייד פון רבי יוחנן ווייל אז נישט וועט דאך זיין א סתירה, אונז האבן דאך פריער געלערנט אז רבי יוחנן פסק'נט ווי ר' יודא, און טאמער מ'עט דא נישט איינזעצן אזוי די משנה עט דאך אויסקומען אז דאס איז א סתם משנה ווי די חכמים, און כדי איך וויל נישט צוברעכן די ווערטער פון רבי יוחנן מאך איך אז די משנה זאל זיך רעדן מיט צוויי אויערלעך אויף יעדע זייט, און ממילא וועט די משנה האלטן ווי רבי יודא, און ס'שטימט זייער גוט אז איך האב א סתם משנה אזוי ווי רבי יודא און ס'נישט קיין סתירה אויף רבי יוחנן. ציילט די גמרא כי אתא רבין אמר רב חנן בר אבא אמר רב, רבין איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, האט ער נאכגעזאגט פון רב פון רב חנן בר אבא, וואס זאגט נאך פון רב אז די הלכה הלכה כרבי יהודה, ר' יוחנן אמר אין הלכה כרבי יהודה, דער ר' יוחנן זאגט אז די הלכה בלייבט נישט ווי רבי יהודה נאר ווי די חכמים. אז ווען ס'רייסט זיך אראפ נאר איין אויערל אפילו די אינדערויסענדיגע, וועט עס נאך אלץ בלייבן א כלי. פרעגט די גמרא, מי אמר רבי יוחנן הכי, ווי קענסטו זאגן אז רבי יוחנן האלט אז הלכה איז ווי די חכמים, נישט ווי רבי יודא, והא מדמתרץ רבי יוחנן אליבא דרבי יודא, שמע מינה כרבי יודא סבירא, מ'האט דאך פריער אויפגעוויזן אז יענע מימרא וואס רבי יוחנן האט אויבן געזאגט דארטן, מוז דאך אויסקומען לויט ווי רבי יודא, און אויב אזוי איז דאך משמע רבי יוחנן האלט יא ווי רבי יודא. פון די גמרא אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן ס'איז דא א מחלוקת אמוראים וואס רבי יוחנן האט געהאלטן און יענע מימרא האלט טאקע אז רבי יוחנן האט געהאלטן הלכה כרבי יהודה און לויט דעם האט מען טאקע פריער געדארפט מאכן דעם גרויסן דוחק איינזעצן די משנה מסכת כלים מיט צוויי תרסיים און צוויי אוזניים אויף יעדע זייט און דעמאלטס העט עס אויסקומען די משנה ווי רבי יהודה. אבער רבין זאגט נאך אין נאמען פון רבי יוחנן ניין אז די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה נאר ווי די חכמים טאקע. און אויב אזוי קען מען שוין איינזעצן די משנה מסכת כלים אין א געהעריגע סנדל, און ס'איז טאקע א סתם משנה אזוי ווי די חכמים. למעשה האמער אונז דא א מימרא בשם רב אז רב האט יא געפסקנט הלכה כרבי יהודה, און נאכדעם האמער פון רבי יוחנן א מחלוקת וואס רבי יוחנן האט געהאלטן צו הלכה כרבי יהודה צו נישט. און אזוי ווי אונז האמער שוין דערמאנט דעם משנה אין מסכת כלים גייט די גמרא פרעגן דא א שאלה און מ'גייט פושט זיין די דין פון יענע משנה. תנן התם, אונז האמער געלערנט אין אנדערע משנה מסכת כלים, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים, יעדע כלי וואס באלאנגט פאר א בעל הבית און א מענטש אין שטוב, איז די שיעור פון זאל אוועק גיין די טומאה דערפון איז נאר אויב ס'באקומט אזא גרויסע לאך כמוציא רימון, אז מ'עט אריינלייגן רימונים וועט עס שוין ארויס פאלן פונעם לאך. יעצט וואס כאפט ער אן בעלי בתים, ווייל טאמער איז דאס א אייגנטומער, א געשעפט אייגנטומער וואס פארקויפט כלים, דארטן איז שוין די שיעור אפילו במשהו, אפילו א קליינע לאך איז נעמט שוין אוועק איז שוין נישט מקבל טומאה מער, ווייל וויבאלד ער קען עס שוין מער נישט פארקויפן ווייל ס'האט א לאך איז עס שוין בטל משם כלי. אבער ווען א מענטש האט א כלי אין שטוב אפילו ער האט געהאלטן קודם דארטן קליינע זאכן בונדעלעך, לאמיר זאגן אז ס'באקומט שוין א לאך אז די בונדעלעך פאלן ארויס, לייגט ער אוועק די כלי, פון יעצט און ווייטער העט ער נוצן גרעסערע פרוכט, ער העט אריינלייגן זיתים, און אפילו ווען ס'באקומט א לאך כמוציא זית, נאר נוצט ער זיך אזוי מיט גרעסערע זאכן ווי אגוזים, און ווען ס'באקומט שוין א גרויסע לאך כמוציא אגוז, נוצט ער עס נאך אלץ אויף רימונים. איז דאס איז שוין די גרעסטע זאך וואס א מענטש וועט זיך נאך באנוצן אפילו מיט א כלי וואס האט א לאך, אבער איינמאל ס'באקומט שוין אזא גרויסע לאך אז אפילו די רימונים פאלן שוין אויך ארויס, האט ער שוין נישט קיין השתמשות אין א כלי, און דעמאלטס פליעט אוועק אפילו די אלטע טומאה, ס'איז שוין נישט טמא מער. און אוודאי איז עס נישט מקבל טומאה מכאן ואילך מכאן ולהבא. שוין, ביז אהער גייט די משנה אין כלים. בעי חזקיה האט דער אמורא חזקיה, דאס איז דער רבי פון רבי יוחנן, געפרעגט א שאלה, ניקב כמוציא זית, וואס איז די דין אויב די כלי האט באקומען א לאך נאר ווי א מוציא זית, מ'רעדט דא א כלי פון א בעל הבית, וואס ווען ס'באקומט א לאך כמוציא זית בלייבט עס נאך אלץ א שם כלי?

אבער יעצט ווען מען זאל צאמרעכענען אלע לעכערלעך צוזאמען וועט שוין אויסקומען אז ס'וואלט שוין יעצט געווען איין גרויסע לאך אזוי גרויס ווי א רימון, מאי וואס איז די דין יעצט? מ'דארף דא באמערקן אז דאס איז זיכער אז די כלי יעצט דא מכאן ולהבא איז זיכער מקבל טומאה, ווייל דאס האט מען דאך שוין געשמועסט אז ווילאנג די כלי האט נישט קיין לאך וואס איז אזוי גרויס ווי א רימון איז עס ווייטער טמא, וויבאלד דער מענטש האט דאך פארשטאפט די אלע לעכער און יעצט למעשה האט עס נישט קיין לאך אזוי גרויס ווי א רימון, איז זיכער אז ס'קען מקבל טומאה זיין. די שאלה איז אויב דא איז דא א אלטע טומאה וואס די כלי האט נאך געהאט פון פריער, פאר ס'איז געשען די אלע לעכער, וואס דאס איז דאך זיכער אז ווען ס'וואלט פון אנפאנג אויף איינמאל געשען איין גרויסע לאך כמוציא רימון, וואלט דאך זיכער אוועקגעפלויגן די אלטע טומאה. יעצט איז די שאלה אז אפשר זאל איך זאגן וויבאלד נאך יענע אלטע טומאה האט זיך שוין יעצט געשאפן גענוג לעכער וואס אלע צוזאמען איז שוין אזוי גרויס כמוציא רימון ממילא זאל יענע טומאה אוועקפליען. איך זאל זאגן יעצט אז דאס איז א פנים חדשות באו לכאן, הגם ער איז יעצט ווייטער א כלי און ער איז א גאנצן צייט געווען א כלי ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין לאך אזוי גרויס כמוציא רימון, אבער למעשה. לגבי די אלטע טומאה, ווען וואס האט עס באקומען נאך פאר ס'האט באקומען די לאך און יעצט האט זיך שוין געשאפן אזויפיל לעכער אז צוזאמען וואלט עס שוין געווען כמוציא רימון, הייסט עס שוין יעצט ממש ווי א איבערגעמאכטע נייע כלי, ממילא זאל אוועק פליען די אלטע טומאה, אדער זאל איך זאגן ניין, וויבאלד סוף כל סוף האט ער דאך געהאלטן אין איין פארשטאפן די לעכער און ס'איז קיינמאל נישט געווארן אויס כלי, ממילא איז קיינמאל נישט אוועק געפלויגן די אלטע טומאה, אזוי האט ער געפרעגט

אזוי שטייט דארטן אין מסכת כלים, ואמרינן לך ווען אונז האמיר דיך געפרעגט, מאי שנא ראשונה דהא קיימא שניה, פארוואס ווען ס'האט נאר געווארן אראפגעריסן די ערשטע אויער האסטו געזאגט אז ס'איז נאך אלץ טמא מדרס, ווייל די צווייטע אויער איז נאך געווען דארטן, און א שיך וואס האט איין אויער איז נאך אלץ א כלי. איז אויב אזוי יעצט פארוואס ווען די צווייטע אויער שניה נמי הא מתקנה ראשונה אפילו ווען די צווייטע אויער איז יעצט אראפ געפאלן אבער למעשה ווען דאס איז אראפ געפאלן איז דאך שוין געווען פארראכטן די ערשטע קומט אויס אז יעצט האלט די שיך ווייטער נאר איין אויער און א שיך וואס האט איין אויער איז דאך יא א געהעריגע שיך איז פארוואס ווערט יעצט בטל די אלטע טומאת מדרס? ואמרת לן עליה, און דו האסט אונז געענטפערט אויף דעם, פנים חדשות באו לכאן, אמת טאקע אז די כלי איז א גאנצן צייט געווען א שיך, ער איז קיינמאל נישט געווארן אויס שיך, אבער למעשה לגבי די אלטע טומאה וואס ער האט געהאט, קען מען שוין נישט זאגן אז ער איז דער זעלבע כלי, ער איז שוין געווארן יעצט אזוי ווי א נייע כלי, און וויבאלד סך הכל איז ער שוין צובראכן געווארן מיט אזא מין שיעור וואס נעמט פון אים אוועק א תורת כלי, אין אנדערע ווערטער ווען ביידע אויערן צוזאמען וואלטן זיך אראפגעבראכן אויף איינמאל וואלט דאך דאס געווען בטל מתורת כלי, איז יעצט אפילו ווען ס'איז געשען עקסטער און מ'האט דאס פארראכטן, הייסט עס למעשה אז דאס איז שוין א נייע כלי, ווייל א כלי וואס מ'האט שוין אזוי שטארק געדארפט פאררעכטן אז ס'איז שוין געווען אזוי צובראכן אז ס'איז געווען בטל מתורת כלי הייסט א פנים חדשות און ממילא על כל פנים יענע אלטע טומאה גייט זיכער אוועק. אזוי האסטו אונז געענטפערט, זאגט ר' יוחנן פאר חזקיה, איז אויב אזוי פארוואס פרעגסטו דא א שאלה? הכא נמי, דא איז ממש די זעלבע זאך, פנים חדשות באו לכאן. אמת טאקע אז יעצט איז די כלי א גאנצן צייט צום סוף געווען א כלי ווייל ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין לאך כמוציא רימון ער האט עס געהאלטן אין איין פארשטאפן, אבער די אלטע טומאה וואס ס'האט געהאט נאך פאר ס'האט באקומען די לעכער גייט זיכער יעצט אוועק ווייל סוף כל סוף איז דאך די כלי ש שוין בסך הכל צובראכן געווארן מיט אזא גרויסע לאך וואס ווען ס'וואלט ווען געשען אויף איין מאל וואלט עס ווען בטל געמאכט דעם שם כלי ממילא יעצט אפילו האט עס פארראכטן הייסט עס למעשה א נייע כלי און יענע טומאה גייט אוועק דאס איז ממש די זעלבע זאך. חזקיה איז אזוי נתפעל געווארן פון די תשובה פון זיין תלמיד רבי יוחנן קרי עליה, האט ער גערופן אויף רבי יוחנן, לית דין בר אינש, דער איז נישט קיין מענטש, דער איז א מלאך. איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן גאר אז ער האט גערופן אויף אים כגון דין בר נש, למשל אזא איינער דער רבי יוחנן, דער איז א אמת'דיגער מענטש, ער איז א אדם גדול. איז לויט די ערשטע לשון האט ער אים געגעבן אסאך א גרעסערע טיטל, ער האט אים געגעבן א טיטל פון א מלאך אז ער איז ניטאמאל קיין מענטש, און לויט די צווייטע טיטל איז ער האט האט ער אים כאטשיג געזאגט דאס אויכעט א טיטל אז ער איז כאטשיג א אדם גדול, אונז וועמיר יעצט זעהן אז מען קען קומען אמאל צו א דרגה אז מען איז ניטאמאל בדרגת אדם. אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא, אם ראשונים בני מלאכים, אדער אנדערע גירסאות איז דא אם ראשונים כמלאכים, אויב די פריעריגע חכמים פון די פריעריגע דורות זענען געווען גערעכנט אזוי ווי מלאכים לויט זייער קדושה, אנו וויבאלד אונז ס'איז דאך שוין דורך אזויפיל דורות און ס'איז שוין געווען צוביסלעך א ירידת הדורות אז אונז זעמער גערעכנט קעגן זיי בני אנשים אזוי ווי מענטשן, ואם ראשונים בני אנשים און אויב די פריעריגע פון אונז האבן שוין געהייסן אזוי ווי מענטשן, איז אנו כחמורים. דאס איז זיכער אז ס'איז דא א גרויסע ירידה פון די פריעריגע דורות ביז יעצט. און אויב די פריעריגע זענען נאך געווען מלאכים קען מען נאך זאגן אז אונז זעמער מענטשן, אבער אויב די פריעריגע זענען שוין געווען גערעכנט ווי מענטשן, דעמאלטס זעמער אונז שוין כחמורים און נישט ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל ר' חנינא ושל ר' פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים, נישט ווי די געהויבענע חמורים פון די צוויי צדיקים, אונז וועט מען שוין זאגן וואס דאס איז, נאר אזוי ווי פשוטע חמורים ווי בהמות. איז רשי צייכנט אן די גמרא אין מסכת חולין דף דף ז, מיט די מעשה פון ר' פנחס בן יאיר דארטן וואס זיין חמור האט נישט געוואלט עסן פון די גערשטן וואס איז נישט געווען געמעשר'ט. דאס איז נישט געווען קיין פשוטע חמור, נאר צוליב די קדושה פון דעם בעל הבית פון ר' פנחס בן יאיר איז אפילו די חמור שוין געווארן אויפגעהויבן צו א מדריגה. רשי צייכנט אן, און אזוי אויך די חמור פון ר' חנינא בן דוסא אין מסכת תענית. דער מסורת השס צייכנט שוין אן אז אין תענית איז נישטא אזא גמרא וועגן די חמור פון רבי חנינא בן דוסא, ס'דא אנדערע מעשה פון דעם חמור פון רבי יוסי דמן יוקרת, ס'האט אויך געהאט א מדריגה אז מענטשן פלעגן עס אפדינגען פון אים, און סוף טאג פלעגט מען ארויפלייגן די געלט פון די שכירות פלעגט מען ארויפלייגן אויף די חמור און די חמור איז אליינס אהיימגעגאנגען טאמער האט מען געלייגט מער געלט וויפיל מען האט געדארפט אדער ווייניגער געלט האט עס זיך נישט אוועקגערוקט פון פלאץ, די גמרא דערציילט אז אמאל האבן זיי פארגעסן דארט, די וואס האבן עס געדינגען האבן פארגעסן דארטן א פאר שיך, און די חמור האט זיך נישט גערוקט פון פלאץ ווילאנג מען האט נישט אראפגענומען די פאר שיך, ער האט נישט געוואלט גיין מיט גניבה, על כל פנים זעט מען דאך אז די חמור איז געווען אין א מדריגה, אבער באמת צייכענען זיי שוין אן אז ס'איז דא א אבות דרבי נתן, דארט ווערט יא דערציילט אויף די חמור פון רבי חנינא בן דוסא אז ליסטים האבן עס געגנב'ט און זיי האבן אים געגעבן צו עסן תבן און שעורים און וואסער און ער האט נישט געוואלט עסן און טרינקען ביז זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה אז זיי האבן עס געמוזט צוריקגעבן פון זיין בעל הבית. אויב די פריעריגע דורות ווערן שוין גערעכנט ווי ווי מענטשן, זאגט די גמרא, דעמאלטס ווערן מיר אונז גערעכנט ווי פשוט'ע חמורים און נישט ווי די געהויבענע חמורים נאר ווי סתם חמורים. ס'איז געשטאנען אין די משנה ונודות יין ושמן, די פלעשער פון וויין און אוילס וואס זענען געמאכט פון לעדער און זיי האבן אזעלכע בענדעלעך צוצובינדן, איז דאס מעג מען אויכעט אויפבינדן און צובינדן שבת, פרעגט די גמרא פשיטא, דאס דארף מיר די משנה זאגן, אוודאי, אז מ'האלט עס אין איין צובינדן און עפענען, אוודאי איז עס נישט קיין קשר של קיימא, ענטפערט די גמרא לא צריכא דאית ליה תרתי אוני, מ'רעדט דא זיי האבן דא צוויי אויערן, אונא אויף אראמיש מיינט א אויער, דאס מיינט צוויי פלעצער ווי מ'בינדט זיי צו. איז מהו דתימא חדא מינייהו בטולי מבטל, איך וואלט ווען געקענט מיינען די זעלבע סברא וואס אונז האבן שוין געזאגט אינעם פאריגן שיעור אז ווען א פרוי האט אויף איר חלוק האט זי אזעלכע צוויי טירן ווי צו עפענען די בענדלעך וואלט איך געקענט מיינען אז איינס נוצט מען נישט איינס איז מען מבטל און מען לאזט עס צוגעבינדן שטענדיג און מען וועט נאר נוצן איין טירל צו עפענען דא ארויסצונעמען די וויין אדער די אויל און אויב אזוי וועט אויסקומען אז איינער פון זיי עט זיין א קשר של קיימא מען וועט עס נישט טארן עפענען, קא משמע לן דאס וויל מיר די משנה לאזן הערן, ניין, אז סוף כל סוף איז דאך די סדר אפילו אויב ס'האט צוויי עפענונגען, איין מאל נוצט מען די, איין מאל יענע, איז מען האלט אין איין צובינדן און עפענען ביידע, און קיין איינס איז נישט קיין קשר של קיימא, און מען מעג טאקע ביידע צובינדן און עפענען אום שבת. געשטאנען אין די משנה אז א פרוי מעג צובינדן א קדירה של בשר, מען לייגט ארויף א בגד אויף די טאפ פלייש, און מען מעג עס צובינדן, ווייל דאס איז דאך אויך נישט קיין קשר של קיימא, פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך ווייטער א פשוט'ע זאך, אז אזא מין קשר בינדט מען נישט צו אויף שטענדיג און מען מעג עס אפילו לכתחילה אויפבינדן, וואס דארף עס די משנה זאגן? זאגט די גמרא לא צריכא דאית לה שלכא. שלכא דאס איז אזוי ווי א לעכל אזוי ווי אין די זייט פונעם טאפ וואס מען קען דורך דארטן ארויסנעמען די בישל וואס האט זיך אפגעקאכט אין דעם טאפ און מען דארף נישט אויפדעקן דעם דעקל פון אויבן, איז וואלט איך געקענט מיינען אז מהו דתימא בטולי מבטל אז וויבאלד דער טאפ האט דאך א עפענונג איז וועט ער מבטל זיין דעם דעם קלייד וואס ער האט נאר ארויפגעבינדן אויבן אויפן טאפ און ער וועט עס לאזן צוגעבינדן און ער וועט אלעמאל ארויסנעמען די מאכלים פון די שלכא און אויב אזוי איז עס א קשר של קיימא און אז ער וויל עס יעצט אויפבינדן אום שבת טאר מען נישט קא משמע לן דאס לאזט ער מיך הערן ניין אז די סדר איז די פאקט איז אז מענטשן האלטן עס יא אין איין אויפבינדן דעם בגד און מען נעמט ארויס די עסן דורך די עפענונג פונעם טאפ ווייל עס איז נישט באקוועם ארויסצונעמען דורך די לעכל דורך די שלכא און ממילא האלט מען עס אין איין צובינדן און אויפבינדן איז עס נישט קיין קשר של קיימא און דאס די חידוש אז מען מעג עס אויפבינדן אום שבת עס איז געשטאנען אין די משנה רבי אליעזר בן יעקב אומר קושרים לפני הבהמה בשביל שלא תצא מען מעג צובינדן א טיר די ברייט פון די טיר מיט שטריק אז א בהמה זאל נישט קענען ארויסגיין שבת פרעגט די גמרא פשיטא אוודאי מעג מען וואס דארף עס אפילו די משנה זאגן פארוואס זאל מען דען נישט טארן? אוודאי, ער בינדט דאך עס נישט צו אויף אייביג, די בהמה אליין דארף ער דאך אויכעט ארויסנעמען און אריינלייגן, איז האלט מען דאך אין איין אויפבינדן, ענטפערט די גמרא לא צריכא דאית לה תרתי איסרי. ענטפערט די גמרא לא צריכא, ווייסטו ווען די משנה האט מען געדארפט לאזן הערן די הלכה? דאית לה תרתי איסרי, ס'רעדט זיך דארטן אז דער שטאל, דער טיר, האט צוויי שטריקן וואס ער האט צוגעבינדן, איינס אראפציר און איינס אביסל ארויפציר, איז מהו דתימא איך וואלט ווען געקענט מיינען דא גייען מיר אריבער צו דף קי"ג עמוד א' חדא מינייהו בטולי מבטל איינס פון די צוויי שטריקן וועט ער מבטל זיין און דארט לאזן אויף אייביג און קיינמאל נישט עפענען ער וועט אלעמאל עפענען נאר איינע פון די צוויי שטריקן. ווייל דאס אז די בהמה זאל ארויסקומען דארף מען דאך נישט עפענען דעם גאנצן ביידע שטריקן איז גענוג איין שטריק און די בהמה געט זיך א שלייך אדורך איז ממילא וואלט איך געקענט מיינען אז איינס דערפון וועט זיין א קשר של קיימא אויב אזוי די צווייטן וועט מען נישט טארן אויפבינדן קא משמע, און ממילא וועט מען יענע נישט טארן אויפבינדן דער קשר של קיימא, נאר די אנדערע, קא משמע לן, פאר דעם לאזט ער מיך הערן רבי אליעזר בן יעקב, ניין, אז דער פאקט איז, אז א מענטש למעשה טוט נישט אזוי, און למעשה בינדט ער אויף אמאל די און אמאל די אנדערע, און אמאל אפילו אלע ביידע, ווייל ס'איז נישט באקוועם אז די בהמה זאל ארויסגיין אזוי צוקוועטשטערהייט, ממילא איז קיין איינס הייסט נישט קיין קשר של קיימא, און מען מעג עס אויפבינדן לכתחילה אום שבת. אמר רב יוסף, זאגט דער אמורא רב יוסף, אמר רב יודא זאגט נאך פון זיין רעבן רבי יודא, וואס רבי יודא זאגט נאך פון זיין רעבן שמואל. הלכה כר' אליעזר בן יעקב וואס די הלכה בלייבט ווי די לעצטע הלכה וואס איז געשטאנען אין די משנה דא פון ר' אליעזר בן יעקב ווען מען מעג צובינדן א חבל פאר די בהמה זאל נישט ארויסגיין אמר ליה אביי האט אביי געפרעגט פון ר' יוסף הלכה מכלל דפליגי איז עפעס משמע פון דעם אז די תנא קמא קריגט אויף דעם איז דען דאס אמת און ר' אליעזר בן יעקב האט דאך געזאגט א דין וואס די תנא קמא האט נאר צוגעלייגט די תנא קמא איז אויך מודה צו דעם מען קען זיך דען דינגען אז אזא מין קשר איז אוודאי נישט קיין קשר של קיימא און אוודאי מעג מען דאס טון אום שבת, און אפילו איז די תנא קמא דאך אויך מודה צו דעם. וואס זאל דער קשר זיין אנדערש ווי די אנדערע קשרים וואס מען האט פריער געזאגט פון נודות של יין אדער פון א שיך, פונקט ווי מען האט די תנא קמא זאגט אז מען מעג יענץ מעג מען דאס אויך, אמר ליה האט אים ר' יוסף געענטפערט מאי נפקא לך מינה, וואס גייט דיך אן צו ר' לעזער בן יעקב קריגט יא צו די חכמים קריגן יא צו נישט, כ'האב דאך סייווי געזאגט הלכה כר' לעזער בן יעקב אז די הלכה בלייבט אזוי, און אויב די חכמים קריגן נישט איז דאך אוודאי אז די הלכה בלייבט אזוי. דאך ווייטער אמת וואס איך האב געזאגט אז דאס איז א אמת'דיגע הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וואס איז א חילוק צו די חכמים קריגן יא צו נישט, אמר ליה האט אים אביי געפרעגט גמרא גמור זמורתא תהא ווען מען לערנט איז דאס עפעס אזוי ווי א ניגון אז מען זאגט זאכן וואס האט נישט קיין הבנה, די ווארט הלכה קומט נישט דא אריין, הלכה איז נאר דא ווען צוויי אירע קריגן זיך און מען פסק'נט אזוי ווי יענעם דעמאלטס פסק'נט מען ווי הלכה. דעמאלטס פאסט זיך צו זאגן די ווארט הלכה, אבער טאמער דא אין אונזער פאל וואס דער תנא קמא קריגט נישט, שטימט נישט די גאנצע ווארט הלכה, ס'אמת טאקע אז די הלכה בלייבט אזוי, אבער מען קען נישט זאגן הלכה כר' לעזר בן יעקב. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף קי"ב מיר האבן געלערנט אין די משנה אז מען מעג צובינדן לכתחילה אום שבת די רצועות, צובינדן אדער אויפבינדן די רצועות פון א שיך, פון א מנעול, אדער סנדל. למעשה ברענגט די גמרא א דריי פאכיגע סתירה, אין איין ברייתא שטייט, אז ווען איינער האט אויפגעבינדן רצועות פון א שיך אדער פון א סנדל וועט ער חייב זיין חטאת, אין א צווייטע ברייתא שטייט פטור אבל אסור, אין א דריטע ברייתא שטייט אזוי ווי אין אונזער משנה אז ס'איז מותר לכתחילה, און די גמרא פארענטפערט יעדע זאך באזונדער, קודם וועגן די שיך, די ברייתא וואס שטייט אז מ'איז חייב חטאת, רעדט מען פון די קניפ וואס דער לעדער מאכער, דער וואס מאכט די שיך, ער מאכט אזא געוויסע קניפ וואס יענץ עפנט מען קיינמאל נישט אויף, איז יענע קניפ ווער ס'עפנט א קשר של קיימא איז חייב חטאת. און דער וואס שטייט פטור פטור אבל אסור רעדט מען ווען איינער טוט אן שיך אזוי ווי די תלמידי חכמים וואס זיי האבן עס נישט אנגעטוהן צוגעבינדן שטארק די בענדל נאר זיי האבן עס אנגעטוהן אויף אזא וועג גענוג לויז אז זיי האבן געקענט ארויס נעמען זייער פיס און אריין לייגן די פיס אן דעם וואס מען האט צוגעבינדן און געעפנט די בענדל אבער פון דעסט וועגן דאך פון צייט צו צייט האבן זיי יא אויפגעבינדן דעם בענדל און עס צוגעבינדן שטארק צו זייער פיס למשל ווען זיי זענען געגאנגען אויף מאראסט און זיי האבן נישט געוואלט אז די שיך זאל זיך זיי אויסטוהן דארטן פון די פיס און ס'זאל זיך אראפקלעבן צום מאראסט און אזוי ווייטער, און וויבאלד דאס איז א קשר וואס איז נישט של ממש של קיימא ווייל מ'האט עס יא געעפנט פון צייט צו צייט אבער נישט יעדן טאג, האבן די חכמים גע'אסר'ט אז מ'זאל עס לכתחילה נישט אויפבינדן אום שבת ווייל ס'איז דומה צו א קשר של קיימא. דער וואס שטייט אז ס'איז מותר לכתחילה רעדט מען פון אזעלכע מענטשן, וואס זיי מאכן צו די שיך יעדעס מאל פאר מען טוט עס אן און פאר מען טוט מען טוט עס אויס, און אויף אזא אופן מעג מען, וואס איז בכלל נישט קיין קשר של קיימא, מעג מען עס לכתחילה טון. וואס טוט זיך מיט א סנדל? איז אזוי, דארט איז אויך דא די די סוחרים פון די די די אראבערס, וואס פאר זיי האבן דער לעדער מאכער ווען ער האט געמאכט די סנדל האט ער זיי געמאכט צוגעבינדן אויף אזא אופן, דעם קשר דארטן דעם רצועה פון אויבן וואס דאס האט זיך קיינמאל נישט געעפנט איז ווען איינער עפנט דאס אויף איז מען חייב חטאת דאס איז א קשר של קיימא נאכדעם איז דא א אנדערע קשר וואס מענטשן אליין מאכן זיך א קניפ אויף די סאנדל וואס דאס עפנט מען פון צייט צו צייט אבער נישט יעדן טאג איז דאס איז טאקע פטור אבל אסור ווייל מדרבנן האט מען עס גע'אסר'ט ווייל ס'איז דומה צו א קשר של קיימא און ווען איז מותר לכתחילה ביי אזא מין סאנדל וואס מער ווי איין מענטש נוצט און וויבאלד ס'איז דא איינער וואס איז א גרעסערע מענטש און ער דארף האבן א אנדערע סייז און די רצועה דארף מען אנדערש צובינדן אויף זיינע פיס ווי אויף יענעמס פיס, האלט מען דאך עס אין איין צובינדן און עפענען, איז דעמאלטס מעג מען לכתחילה עפענען דעם קניפ אום שבת. גמרא ברענגט אז איינער פון די אמוראים האט טאקע געהאט אזא סנדל וואס אמאל האט ער עס אליינס אנגעטון און אמאל האט עס זיין קינד אנגעטון, און יעדע מאל האט מען געדארפט טוישן דעם רצועה און מאכן לויט די סייז. די גמרא דערציילט אז רבי ירמי' האט אמאל שפאצירט מיט רבי אבהו אין א כרמלית, און די שיך פון רבי ירמי' די סנדל האט זיך אים געגעבן א האק אראפ די רצועות האט זיך אים אויפגעעפנט און אזוי אז די סנדל איז אראפגעפאלן פון די פיס און מען האט נישט געקענט מער גיין דערמיט יעצט האט אים רבי אבהו געזאגט קענסט נעמען אזא גמי אזא פרישע גמי וואס א מאכל וואס א בהמה קען עס נאך עסן ממילא איז עס נישט מוקצה קענסט עס צובינדן און אזוי אהיימגיין דערמיט א אנדערע מאל איז געשען א מעשה מיט אביי ווען ער האט שפאצירט מיט ר' יוסף און דאס איז נישט געווען אויף די גאס דאס איז געווען פשוט אין אין א חצר, ס'איז געשען די זעלבע מעשה מיט אביי אז ס'האט זיך אים צוריסן די סאנדל און ר' יוסף האט אים געזאגט ער זאל עס אפלאזן ער זאל עס אפילו נישט אנרירן ווייל מ'טאר עס נישט רוקן פון פלאץ ווייל ס'איז מוקצה, ווייל ס'האט פארלוירן די שם כלי מ'קען עס שוין נישט נוצן יעצט אום שבת. האט ער אים געפרעגט פארוואס איז דאס אנדערש ווי ר' ירמי' אז ר' אבהו האט אים יא מתיר געווען ארויפצולייגן א גמי לח. האט ער אים געענטפערט ווייל דארט זענען זיי געווען אין א כרמלית אויף א פלאץ ווי ווען ער זאל עס דארט לאזן וואלט מען עס געגנבעט ס'וואלט פארלוירן געגאנגען ס'איז נישט קיין אפגעהיטענע פלאץ, מה שאין כן דא איז א חצר ס'איז א אפגעהיטענע פלאץ דעמאלטס טאר מען עס נישט רוקן פון פלאץ ווייל ס'איז מוקצה. ביי די שיך פון אביי וואס איז אים אראפגעפאלן וואס האט זיך אים אויפגעקניפט איז געשען דא אז די די טבעת וואס איז אויף די רעכטע זייט דארט ווי די בענדעלע לויפט אדורך וואס איז אינדערויסן, נישט אויף די זייט פון צווישן די צוויי פיס נאר אינדערויסן ווי יעדער זעהט, יענע טבעת האט זיך אראפגעריסן. דעריבער האט אים רבי יוסף גע'פסק'נט אז וויבאלד ס'איז זייער מיס אזוי פארלירט עס די שם כלי. האט אביי געטענה'ט אבער למעשה קען איך דאך נעמען די רעכטע סאנדל און איך קען עס ארויפלייגן און נוצן אויף די לינקע פיס און דעמאלטס וועט אויסקומען אז די רינגעלע וואס איז אראפגעפאלן וועט נישט זיין אינדערויסן פון די שיך נאר ס'וועט זיין אינעווענדיג צווישן די צוויי פיס וואס אין אזא פאל איז עס נאך נישט פארלוירן די שם כלי ווייל עס איז נישט אזוי מיס, און אויב אזוי זאל עס נישט זיין מוקצה. זיי האבן געענטפערט ביסט טאקע גערעכט אז לויט די חכמים איז אזוי די דין וויבאלד מען קען עס נאך נוצן פאר א לינקע פיס מען קען עס לייגן אויף די לינקע פיס וואלט עס טאקע נאך נישט געווארן מוקצה אבער אזוי ווי אונז האבן מיר יעצט געזעהן אז רבי יוחנן האלט ווי רבי יהודה וואס קריגט אויף דעם און ער האלט אז עס איז שוין יא בטל מתורת כלי און עס איז מוקצה דעריבער האב איך דיר געפסקנט אז עס איז מוקצה. די גמרא ברענגט א ברייתא אז אויב א סנדל איז געווארן אפגעהאקט ביידע אויערן, אויערן מיינט די חלק מיט וואס מען כאפט אן די שיך ווען מען טוט עס אן, אדער ביידע רינגלעך, דאס מיינט די רינגלעך וואס אין דעם לייגט מען אריין די רצועה צוצובינדן די סנדל צום פיס. טאמער ביידע זענען אראפ געקומען, דעמאלטס איז יעדער איינער מודה אז עס האט פארלוירן דעם שם כלי און עס איז טהור געווארן, אפילו עס איז געווען ביז יעצט טמא, איז אוועק געגאנגען די טומאה. טאמער ס'איז אבער אראפגעפאלן נאר איין אויערל אדער איינע פון די רינגעלעך וואס די גמרא רופט עס תרסיותים, די חכמים זאגן אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז די אינעווענדיגסטע צו די אויסענווענדיגסטע, אלעמאל וויבאלד ס'איז נאר איינס אראפגעפאלן איז עס נאך אלץ מקבל טומאה, איז נאך אלץ טמא, און רבי יהודה זאגט אז ס'ווענדט זיך, אויב די אינעווענדיגסטע איז אראפגעקומען איז עס נאך ווייטער טמא ווייל דעמאלטס איז עס נישט אזוי מיעס און נאכנישט בטל משם כלי, אבער טאמער די אויסענווענדיגסטע וואס דאס זעט מען גלייך איז אראפגעקומען דעמאלטס איז עס שוין טהור. און רבי יוחנן האט געזאגט אז די זעלבע מחלוקת וואס דא איז דא לענין טומאה די זעלבע מחלוקת איז לענין שבת אז אויב ס'וועט זיך אראפ האקן די אויערל אדער די תרסיות די די רינגעלע די אויסענווענדיגסטע איז פונקט ווי רבי יהודה האט געזאגט לגבי טומאה אז ס'איז שוין נישט מקבל טומאה איז עס שבת וועט עס שוין זיין מוקצה אויכעט און לויט די חכמים וואס זיי האלטן אז ס'איז נאך אלץ מקבל טומאה וועט עס נישט זיין מוקצה. די זעלבע דין וועט אויך זיין לגבי חליצה, אויב למשל די לינקע סאנדל איז נפסק געווארן די אויסנווענדיגסטע טבעת, איז אפילו די יבם איז געגאנגען און ער האט אנגעטון די לינקע שיך האט ער אנגעטון אויף די רעכטע פיס, וואס די הלכה איז דאך אז מען דארף מאכן חליצה דארף מען מאכן בימין, כאטשיג יעצט ווען ער טוט עס אן אויף די רעכטע פיס קומט דאך אויס אז די אראפגעריסענע טבעת וועט אויסקומען אויף די אינעווענדיגסטע זייט, איז די חליצה וועט אבער זיין פסול. כאטשיג געווענטליך איז דאך דער דין אז טאמער דער יבם האט אנגעטון א לינקע שיך אויף די רעכטע פיס איז עס און מען מאכט אזוי די חליצה איז עס כשר, דאס איז אלעס ווען מען טוט אן א גוטע שיך וואס איז נישט צובראכן, ס'איז נישט צוריסן, אבער דא וואס איז צוריסן געווארן, לויט רבי יהודה ווערט דאך עס בטל משם שיך וויבאלד די טבעת החיצונה איז צוריסן געווארן, אפילו יעצט האט ער עס אנגעטון אויף די רעכטע פיס איז עס נאך אלץ בטל מתורת שיך און ס'איז נישט דא דערביי קיין חליצה, על כל פנים זעט מען דאך אז רבי יוחנן נעמט אן דא אזוי ווי רבי יהודה, זאגט דאך וכן לחליצה, אבער חליצה איז אויך די זעלבע זאך אזוי ווי רבי יהודה, זעט מען דאך פון דעם אז מען פסק'נט להלכה אזוי ווי רבי יהודה, אז ווען ס'רייסט זיך אראפ די אויסענווענדיגסטע טבעת, זאג איך נישט יעצט אז וויבאלד ס'ראוי עס אנצוטון אויף די אנדערע פיס פאר דעם הייסט עס נאך א כלי, ניין, ס'הייסט שוין מער נישט קיין כלי און ס'מוקצה אין שבת, און פאר דעם זאגט רב יוסף פאר אביי, האב איך דיר געפסק'נט אז ס'מוקצה. פרעגט די גמרא ווי קען מען זאגן אז רבי יוחנן פסק'נט ווי רבי יהודה, ס'איז דאך דא א סתם משנה אין כלים וואס מען זעהט אז מען פסק'נט אז די משנה לערנט ווי די חכמים, און רבי יוחנן אליין זאגט דאך הלכה כסתם משנה. די משנה רעדט דארטן פון א סנדל וואס א זב האט געהאט אריינגעטרעטן דערויף און ס'טמא געווארן טומאת מדרס ער איז געווארן א אב הטומאה, נאכדעם איז געווארן אראפגעריסן איינע פון די צוויי אויערלעך, די אויערל מיינט ווי מען כאפט אן די שיך ווען מען טוט עס אן, א האלטער. די משנה אז ס'בלייבט נאך אלץ טמא טומאת מעדרית, און נאכדעם איז דער מענטש געגאנגען און האט פארראכטן די אויערל, און ס'האט זיך אראפגעריסן די אנדערע זייט אויער, און ער האט פארראכטן די אנדערע זייט אויך יעצט, איז שוין די שיך נישט, די אלטע טומאת מדרס וואס ער האט געהאט פון פריער איז בטל געווארן, עס איז טהור. ווייל וויבאלד די שיך איז שוין אזוי שטארק צעריסן געווארן אז בסך הכל האט עס פארלוירן ביידע אויערלעך, אפילו עס איז נישט געווען ביידע אויפאמאל ווייל איינס האט מען שוין געהאט פארראכטן אבער בסך הכל האט מען שוין געדארפט פאררעכטן ביידע, ווערט דאס אנגערופן ווי א נייע שיך פנים חדשות, און די אלטע טומאת מדרס איז אוועק געגאנגען. די גמרא זאגט אבער מגע מדרס, טייטש א ראשון לטומאה איז עס יא, ווייל למעשה איז דאך דער שיך קיינמאל נישט געווארן אינגאנצן טהור, מ'האט דאך געשמועסט אז ער איז א גאנצן צייט געבליבן א שיך ווייל ס'האט קיינמאל נישט געפעלט ביידע אויערלעך אויף אמאל, ממילא אויף אזויפיל יא, און ער האט זיך און זיך אליין האט ער דאך דאך אנגערירט, ממילא האט ער א דין ווי א ראשון לטומאה, און ער קען מטמא זיין אוכלין ומשקין. און די גמרא האט פארשטאנען אז ווייל די משנה מאכט נישט דא קיין חילוק וועלכע אויער ס'איז קודם אראפגעקומען, ווען ס'שטייט דא סנדל שנפסקה אחת מאזניו און ס'בלייבט טמא, האט די גמרא פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז די אינעווענדיגסטע צו אפילו די אויסענווענדיגסטע אויער בלייבט דאך נאכאלץ טמא, זעט מען אז דער סתם משנה פון כלים האלט אזוי ווי רבי יהודה, ווייל לויט, נישט אזוי ווי רבי יהודה, אזוי ווי די חכמים, ווייל לויט רבי יהודה ווען די אויסענווענדיגסטע אויערל קומט אראפ ווערט דאך עס יא גלייך טהור. זאגט די גמרא כדי עס זאל נישט שווער זיין אויף ר' יוחנן עמיר עס איינזעצן אז די וואס עס שטייט ונפסקה אחת מאזניו אז מיינט מען טאקע אז די אינעווענדיגסטע אויערל איז ערשט אראפגעקומען און דעריבער איז אפילו ר' יהודה מודה אז עס איז נאכנישט געווארן בטל משם כלי. די גמרא מדייק וואס וואלט דען געווען ווען די אויסנווענדיגסטע אויערל וואלט אראפגעפאלן דעמאלטס וואלט עס יא געווען גלייך טהור פארוואס דארף די משנה אנכאפן אין די סיפא אז אויב שפעטער איז אראפגעקומען די צווייטע אויערל אויכעט דעמאלטס איז ער בטל געווארן פון די אלטע טומאת מדרס? ס'קען דאך אויך אנכאפן א גרעסערע חידוש אפילו ווען ס'איז נאר לכתחילה אראפגעקומען איין אויער אליין, אויב ס'איז די אויסענווענדיגסטע אויערל דעמאלטס וועט ער שוין טהור זיין מטומאת מדרס. אויף דעם ענטפערט די גמרא בדוחק אז מ'העט מוזן איינזעצן אז דאס סנדל דא האט אויף יעדע זייט צוויי אויערלעך, וואס דא איז אפילו רבי יהודה מודה אז ווילאנג ס'קומט נישט אראפ ביידע חיצוניות העט עס נישט ווערן בטל משום כלי, פארדעם ווען ס'איז אראפגעקומען נאר איינס אפילו אויב ס'איז די חיצוניות איז עס נישט געווארן בטל משום כלי ווייל די צווייטע איז נאך דא און ערשט ווען די צווייטע קומט אראפ ערשט דעמאלטס ווערט טהור מטומאת מדרס. פנים האט מען איינגעזעצט אז דער משנה מסכת כלים רעדט פון א משונה'דיגן סנדל פון נישט א געווענטליכע וואס האט דאפלט אוזניים און אזוי העט נישט זיין קיין קשיא פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן, מ'העט קענען איינזעצן אז דער משנה אין כלים דער סתם משנה קומט אויך אויס ווי רבי יהודה. למעשה ברענגט די גמרא אז רב האט טאקע געזאגט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, אבער ס'דא א אמורא וואס זאגט נאך פון ר' יוחנן, רבין ווען ער קומט פון ארץ ישראל האט ער נאכגעזאגט פון ר' יוחנן אין הלכה כרבי יהודה, איי אונז האט מען דאך יעצט געלערנט ביז אהער אז ר' יוחנן פארענטפערט יא אליבא דרבי יהודה און ער האלט ווי רבי יהודה, זאגט טאקע די גמרא ס'איז א מחלוקת פון אמוראים אליבא דרבי יוחנן, דער פריעריגער אמורא האט טאקע געהאלטן אז ר' יוחנן האלט הלכה כרבי יהודה און לויט אים האט מען זיך געדארפט מדחיק זיין און איינזעצן די משנה אין כלים אזוי ווי רבי יהודה. און טאקע יעצט טרעפט מען נאך אן אמורא וואס האלט יא אז ר' יוחנן האלט אז הלכה בלייבט לפי די חכמים, און אויב אזוי דארף מען שוין נישט איינזעצן די משנה אין כלים אז יעדע שיך האט אויף יעדע זייט צוויי אויערלעך. א משנה מסכת כלים אז א כלי בעלי בתים, א באלבאס אין שטוב ווען ער האט א כלי, ווילאנג ס'באקומט נישט א לאך אזוי גרויס כמוציא רימון, פארלירט עס נישט די טומאה. חזקיה האט געפרעגט א שאלה, וואס וועט זיין די דין אז ס'האט באקומען א קלענערע לאך ווי א מוציא רימון, למשל כמוציא זית, וואס דעמאלטס בלייבט דאך עס א כלי, און דער מענטש האט עס פארשטאפט, און גלייך נעבן דעם האט עס נאכדעם באקומען נאך א לאך כמוציא זית און דער מענטש האט עס ווייטער פארשטאפט און אזוי געשען עטליכע מאל ביז ס'האט זיך אנגעקליבן צוזאמען אז ס'איז אנגעקומען שוין אזויפיל לעכער אז ווען ס'וואלט געווען אלע אפן יעצט צוזאמען וואלט עס שוין געווען כמוציא רימון, פרעגט חזקיה, פרעגט חזקיה, אז אפשר זאל איך יעצט זאגן אז די אלטע טומאה וואס איז דארט געווען פאר די לעכער האבן זיך געשאפן, זאל איך אפשר יעצט זאגן אז יענע טומאה זאל בטל ווערן, ווייל אפשר הייסט עס א פנים חדשות, אז יעצט אז מ'האט שוין אזוי שטארק פארראכטן די כלי, אז ס'האט שוין געהאט אזעלכע, ס'וואלט שוין געקענט האבן אזא גרויסע לאך כמוציא רימון, דעמאלטס הייסט עס שוין אזוי ווי א נייע כלי, ממילא די אלטע טומאה זאל אוועקפליען, אדער זאל איך זאגן ניין, פאקטיש איז די כלי א גאנצן צייט געווען א שם כלי, ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין אויף איין מאל קיין לאך כמוציא רימון ממילא בלייבט די אלטע טומאה אויכעט, האט אים ר' יוחנן געזאגט רבי וויאזוי קענסטו פרעגן א שאלה דו אליין ווען דו האסט אונז פארגעלערנט דער פריעריגע משנה מסכת כלים, דארט איז געשטאנען אז ווען איין אויערל האט זיך אראפגעבראכן איז עס נאך אלץ טמא טמא טמא טומאת מדרס, און נאכדעם ווען ער האט פארראכטן די ערשטע אויערל און עס האט זיך אראפגעבראכן די צווייטע אויערל דעמאלטס האסטו געזאגט אז ס'ווערט און דעמאלטס זאגט די משנה אז ס'ווערט טהור פון טומאת מדרס, און.